ער וועט זיין א גרויסער געלערנטער, האט זי אים פאראויס געזאגט, נאר דער קליינער, אליין, דוד, האט קאליע געמאכט די מערכה, ער האט דערקלערט אז ער וויל זיין א קאנדוקטאר אויף א באן, און אז זיין טאטן, מיט דער מאמען, מיט סאפיען, מיט זיין לערער אין שול, און דעם פארוואלטער פון דער ביבליאטעק, וואס גיט אים צייכענונגען פון פארשיידענע רייטוועגענער, וועט ער לאזן פארן אן א בילעט. צינגין האט געמאכט א שטרענגע מינע און האט געזאגט, דאס איז קארופציע דוד! דאס איז קארופציע! דו טארסט דאס ניט טאן! נאר דוד האט זיך איינגע'עקשנ'ט, ניין, זיי וועל איך פירן אן א בילעט! גיי זוך ערליכקייט אויף דער וועלט! האט צינגין א שמייכל געטאן און האט א קיי געטאן די אונטערשטע ליפ.

זי איז גערעכט, האָט שירי געזאָגט אַ צופֿרידענע און האָט זיך געשטעלט אַנטקעגן דער אָפֿענער שפּײַזשאַפֿקע אױסמאַרקירן אַ מיטאָג אָן די אײער. ציוויע איז געשטאַנען, האָט געשאָבן די מערן װאָס שירי האָט איר דערלאַנגט און האָט מיט בענקשאַפֿט געטראַכט װעגן דעם גישל אַקספֿעלד-הױז, זי האָט זיך קײנמאָל ניט אָפּגעגעבן קײן רעכענונג, אַז זי װאױנט דאָרט שױן אַ יאָר צײַט, און קײן אײנציקע מאָל ניט געהאַט קײן געפֿיל, אַז זי איז עמעצן עפּעס שולדיק. לעװין און צינגין זײַנען געקומען פֿון דער זיצונג בײדע מידע און אומצופֿרידענע. עס האט זיך ארויסגעוויזן אז דער קארידאר פון דער נייער פאבריק איז פארשמעלערט בלויז אויף איין האלבן שפאן, אבער עס האט זיך אויך ארויסגעוויזן אז די ציגל האט מען געקויפט אין א ציגעלניע וואו ירקוני'ס ברודער האט א חלק אין דעם געשעפט. א האלבער שפאן איז ניט קיין אנדערהאלבן שפאן, האט זיך צינגין געטרייסט, נאר עס פארדריסט מיר וואס ירקוני איז פארמישט אין דער באשטעלונג.

און קרומע זאכן זעען דאך ניט אויס גלייך אין אייערע אויגן. לעווין איז בייז געווארן. ער האט זיך א הויב געטאן פון שטול און האט זיך מיט ביידע הענט אנגענומען אן דער ווענטל. הערט, צינגין. נעכטן, אז מיר זיינען ארויסגעפארן פון תל אביב, האב איך צוגעפירט א פרוי מיט א שווערן קוישל אין מיין אוטאמאביל. זי איז מיר געווען דאנקבאר און זי האט מיר געזאגט, פון דעסטוועגן פארט א איד.

דאָס האָט ניט קיין שײַכות איינס מיטן אַנדערן. זי האָט פֿאַראורטיילן, און אין דעם פֿאַל איז פֿאַראַן אַ פֿאַקט. פֿאַר מיר איז דאָס אַלץ איינס, האָט אים לעווין געענטפֿערט שטיל און האָט זיך אַוועקגעזעצט אויף זײַן אָרט. ציוויע האָט צום ערשטן מאָל געזען לעווינען אַזוי אין כּעס. זי איז צוגעגאַנגען צו צינגינען און האָט אים געפֿרעגט, אַדון צינגין, פֿאַר וואָס קריגט איר זיך? מיר קריגן זיך ניט, מיר עסן זיך אָפּ דאָס האַרץ, האָט ער איר געענטפֿערט, און לעװין איז אין כּעס װײַל איך האָב אים איבערגעריסן די נסיעה אין גליל. שירי האָט דערלאַנגט כרעמזלעך און יצחקי האָט צוגעטראָגן װײַן. דאָס איז געװען אַזױ הײמיש פּסחדיק, אַז דער יום-טובֿ האָט זיך. אויסגעשפּרייט איבער דער גאַנצער שטוב. צינגין האָט אויסגעטרונקען אַ גלעזל וויין און איז פֿריילעכער געוואָרן. ער האָט געלויבט שירין פֿאַר די כרעמזלעך און אין מיטן דערינען האָט ער אַ זאָג געטאָן צו לעווינען גאַנץ גוטמוטיק, וואַרפֿט אַרויס פֿון קאָפּ די פֿרוי מיט דעם קאָשיק וואָס האָט אַ פּלאַפּל געטאָן. ער האָט אַ קלאַפּ געטאָן מיט דער האַנט אָן טיש און האָט צוגעגעבן,

איך בין זיך מחיה אז איך זע דאס און דו ווערסט אין כעס, מיר דארפן שיקן זינגער, מיר דארפן שיקן טענצער, מיר דארפן שרייען ביזן הימל, מיר לעבן, מיר לעבן, מיר זענען ניט קיין שערבלעך, איך פיל דאס יעדן טאג,

לעווין, וואס האט קיינמאל ניט געלייענט די אינטערוויוען מיט די געווינער פון פארשיידענע געוועטן, האט איצט אריינגעקוקט אין דעם שמועס מיט אורי ברבורי, ווען ער איז געקומען צום אפזאץ וואו אורי ברבורי האט דערקלערט אז ער האט געבראכט כבוד דער אידישער מדינה, האט ער אוועקגעלייגט די צייטונג, האט אויסגעווישט די ברילן און האט געזאגט צו שירין וואס האט מיט ציווין צוזאמען אויפגעריימט די קיך, שירי,

שירי האָט אַ קוק געטאָן דורך דער טיר, אַז דער מאַן שלאָפֿט, האָט זי געזאָגט צו ציוויען, איר מיינט, ער איז ניט גערעכט, מײַן מאַן? נאָר איך האָב אים ניט ליב נאָכגעבן. דער פֿאַרוואַלטער זײַנער אין דער פֿאַבריק, אַ ייִד, וואָס האָט אויף דער נאָז, איז בײַ אים אָנגעשריבן, מיר בויען. אָט װי נאָר ער טוט אָן די הױזן אין דער פֿרי הײבט ער אָן שרײַען, מיר בױען! יצחקי האָט ניט ליב די געשרײען, ער אַרבעט שװער און ער שרײַט ניט מיר בױען! האָט זיך דאָ ניט לאַנג געמאַכט אַ מעשׂה, עס איז געקומען אַ דעלעגאַציע פֿון אַמעריקאַנער ייִדן, עפּעס פֿון אַ געזעלשאַפֿט אהבֿת-ישׂראל צי שׂימחת-ישׂראל, אַזאַ סאָרט נאָמען. האָט מען, פֿאַרשטײט זיך, זײ באַלד געפֿירט צו ראָזען אין דער פֿאַבריק, זײ זאָלן הערן, מיר בױען. איז אײנער פֿון די דעלעגאַטן, פֿון די אַהבֿת-ישׂראלניקעס, צוגעגאַנגען צו מײַן מאַן און האָט געפֿרעגט בײַ אים, װי אַרבעט זיך אײַך אין אַ ייִדישער פֿאַבריק? יצחקי, איך קען דאָך שױן אַ ביסל יצחקין, ער האָט פֿײַנט קונצן, ער זאָגט אָפּ דעם אמת, האָט ער זיך אַזױ אַ זאָג געטאָן, מען זיצט און מען שװיצט,

פאר שירען, פאר אלעמען אין שטוב און פאר גאנץ חיפה. ציוויע האט דערפילט אז לעווין קוקט אויף איר און האט צו אים געזאגט, איר זעט לעווין, מיר האבן ריין געמאכט די קיך, מען קען דא איצט מאכן א באנקעט, עס איז דא אזוי יום-טובדיג. שירה האט געזאגט צו איר, עס איז פאר מיר א שאד ציוויע וואס איר פארט אוועק, עס איז פרייליכער מיט אייך. ציוויע האט דערפילט א טיפע איינזאמקייט אין שירה'ס רייד, אן איינזאמקייט וואס עס קען ניט פארטרייבן איר מאן יצחקי און איר יינגעלע דוד, וואס האט פולגעמאכט די שטוב מיט פאעטאנען און רייטוואגנס. פון צווייטן צימער האט מען געהערט ווי יצחקי האט הויך געאטעמט ווי ער זאל שלאפן, עמעצן אויף צו להכעיס, טוט וואס איר ווילט, איך שלאף!

א שייבל אין מיין אויטאמאביל שאקלט זיך, איידער איך פאר ארויס וויל איך זעהן צי עס וועט אויסהאלטן. איר פארט ניט היינט? האט צינגין געזאגט ווי עס וואלט געווען אן אפגעשמועסטע זאך, מיר האבן היינט נאך א זיצונג. לעווין האט פארמאכט דאס טירל פון אויטאמאביל און האט אים גארניט געענטפערט. ער איז צוגעגאנגען צו א באנק אין גארטן און האט זיך אוועקגעזעצט. צינגין האָט זיך אַװעקגעזעצט לעבן אים און האָט גערעדט צו אים. אַזעלכע זאַכן דאַרף מען ניט אָפּלײגן. מען דאַרף זיך דערװיסן גענױ פֿאַרװאָס איז פֿאַרשמעלערט דער קאָרידאָר. דאָס איז דאָך אַ קרענק, און אַ קרענק דאַרף מען ניט פֿאַרלאָזן. לעװין האָט געשװיגן. ער האָט געטראַכט װעגן ציװיען, אַז עס װעט איר אױסקומען נאָך אַ טאָג װאַרטן.

וואו שלאפט ציוויע? קיינער האט ניט דערווארט אזא פרימארגענדיגן וויזיט פון צינגינען. שירה איז ארויסגעקומען צו אים אין כאלאט און האט געזאגט מיט פארוואונדערונג. אדון צינגין! ציוויע האט דערהערט צינגינ'ס שטים און ווי ער רופט זי ביים נאמען, איז זי אראפ פון די שטיגן אנגעטאן און מיטן רוקזאק אין האנט גרייט צום פארן. ביסט שוין אנגעטאן? האט זי צינגין באגעגנט גאנץ היימיש. אזוי פרי? האסט דאך נאך געקענט שלאפן א שעה אדער צוויי, סאבינע רופט דאך דיך ניט צו דער ארבעט. מיר פארן באלד אוועק, האט אים ציוויע געענטפערט. מען פארט ניט, האט צינגין געזאגט, מען פארט ניט. דער מעיאר פון חיפה וויל דיך זען. ציוויע איז געבליבן שטיין א צעטומלטע, נאר אזוי ווי זי האט געגלויבט אין ניסים האט זי איבערגעפרעגט וואס קען ער מיך דארפן? צינגין האט געלאכט, דו געדענקסט ווי איך האב דיך אריבערגעפירט אויף יענער זייט פלויט? געוויס געדענק איך, איך וויל דאס אויף מיין גאנצן לעבן ניט פארגעסן. איך דערמאָן זיך דאָס אַלע טאָג, האָט צבֿיה געזאָגט אױפֿגערודערט, װי זי װאָלט איצט נאָך געװען אין לאַגער טאַלטילאַ. האָב אָבער דיר דעמאָלט פֿאַרגעסן עפּעס זאָגן, דעם עיקר, האָט איר צינגין געזאָגט מיט אַן ערנסט פּנים. װאָס? האָט צבֿיה געפֿרעגט. בײַ אונדז אָט דאָ אין לאַנד קען אַ מענטש װעלן פֿאָרן אין גליל און אָנקומען אין באר-שבֿע. צבֿיה האָט אים אָנגעקוקט פֿאַרװוּנדערט.

מיט א ווייסער פריש געפרעסטער בלוזקע און א קאלירט טיכעלע פארבונדן ביים קראגן. שירה האט זיך איבערגעטאן און גענומען גרייטן פרישטיג, יצחקי האט זיך געגאלט, און לעווין, כדי בייקומען זיין פארדרוס אויף צינגינען, האט זיך געשטעלט פארריכטן די שויב אין אויטאמאביל. ער האט געשרויפט די שרויפן און האט געקלאפט מיט א קליין אפצווענגעלע ביז שירה האט אים א רוף געטאן צום פרישטיג.

ווייל ער האט געזשאלעוועט זיין גוטן שם און האט געגעבן. דאס זעלבע איז מיט אברעמלען, ער האט א שם פון אן איבערגעגעבענעם חלוץ. איז באדיי פסח פון סדר וועט ער אוועקפארן, ער מוז זיין אברעמל צינגין. צינגין האט געקוקט אויף איר מיט ליבשאפט און האט געזאגט, בארעד ניט דיין משפחה, ברוריה, מען טאר ניט בארעדן אן אייגענע משפחה. דעם פאמיליע צוזאמענשטויס האט איבערגעריסן יצחקי, ער איז אריינגעקומען מיט א צייטונג אין האנט און האט געוויזן צינגינען אן ארטיקל וואס איז געווען אונטערגעשטראכן מיט א בלייפעדער. גיט א קוק, גיט א קוק, האט ער דערלאנגט צינגינען די צייטונג, דריי מענטשן פארן ארויס אין דער שווייץ אויף א צוזאמענפאר פון בארג-קלעטערער. צו וואס דארפן מיר די בארימעריי מיט די בארג-קלעטערער?

צביה האט זיך צוגעהערט צום וויכוח און האט ניט פארשטאנען פארוואס יצחקי איז אזוי אין כעס. זי האט א טראכט געטאן, ער איז אין כעס אויף מיר וואס איך האב זיך אריינגעווארפן אין א פרעמדער שטוב אויף עטליכע טעג. כדי שטילן זיין כעס האט זי געזאגט, מענטשן מאכן אמאל פעלערן אויך.

א שטרענגע מענער שטים האט געמאלדן אז אן אויטאמאביל וואס איז ארויסגעפארן פון חיפה אויפן וועג צום גליל האט זיך אנגעשטויסן אויף אן אונטערגעלייגטע מינע. צוויי מענטשן זענען פארוואונדעט געווארן, דאס איז געשען מיט צוויי שעה צוריק. פון חיפה? האט לעווין איבערגעפרעגט און האט א קוק געטאן אויפן זייגער. אלע זענען געבליבן זיצן ביים טיש שטיל.

דוד האָט זיך אַװעקגעשטעלט, האָט אױסגעגלײַכט דאָס פּאַפּירענע היטל אױפֿן קאָפּ, װי ער זאָל שטײן פֿאַר פּרעהן, און האָט געזאָגט מיט פֿײַערלעכן ערנסט, אַזױ האָט געזאָגט גאָט, אונדזער גאָט, לאָז אַרױס אונדזער פֿאָלק פֿון מִצרַיִם!

צו די הענט וואס האבן געלייגט א מינע אויפן וועג וואו לעווין און צביה האבן געזאלט דורכפארן. צינגין און לעווין זענען אוועק צו דער זיצונג. ברוריה האט דעם מאן ניט געפרואווט פארהאלטן. זי האט אים געזאגט, איך וועל ניט אוועקפארן פון חיפה ביז דו וועסט ניט פארן מיט מיר אהיים. צינגין האט א שאקל געטאן מיטן קאפ און איז ארויסגעקומען מיט אן אומגעריכטער טענה, און דאס וואס איך

די חלוצה האט געארבעט ביים דאקטער צוויי יאר נאכאנאנד. די פאציענטן האבן זי גערופן ניט מיט איר נאמען פואה, נאר שוועסטערקע. איין מאל איז אין שפיטאל געקומען א יונגער בחור, א קראנקער. ער איז געקומען צופוס, כאטש ער האט געהאט היץ. דער דאקטער האט אים געהאלפן זיך אויסטאן און אים אריינגעלייגט אין בעט. דער בחור איז געלעגן מיט צוגעמאכטע אויגן און גערעדט וועגן א סוכה.

סופי האָט גערעדט און נאָכאַנאַנד געגלעט די קנעטשן אויף איר פּנים. פֿאַרװאָס בײַט ניט יצחקי זײַן אַרבעט? האָט צבֿיה געפֿרעגט. ער האָט פֿײַנט די פֿאַבריק און האָט פֿײַנט דעם פֿאַרװאַלטער. צו װאָס דאַרף ער דאָרט זיצן? סופי האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. דאָס לאַנד איז קלײן. ניט יעדערער געפֿינט זײַן פּלאַץ. מען כאַפּט זיך אַרײַן אין אַ װינקל, בלײַבט מען פֿאַרשטעקט. איינעם ארט עס ניט און אן אנדערער קען עס ניט אריבער טראגן. די פארוואלטערין פון מיין שול איז אויך א שלאק, א גראבע אידענע, זי איז דא א מיטגליד פון שטאטראט, און פארריסן ביי זיך ווי א שטאט-לאמטערן. אבער ווער האט זי אין זינען? איך האב ליב די קינדער, איך קען זיך מיט אלע עלטערן, און האב אפילו ליב די טירן פון דער שול. מען וואלט מיך פון דאנען ניט אוועקגעטריבן אפילו מיט א שטעקן. יצחקי קען דאס ניט, ער קוקט נאר אויף דער פינסטערער זייט פון הימל. סופי האט געענדיקט גלעטן די קנייטשן אויפן פנים און האט זיך אויפגעהויבן. איך קען ניט ארבעטן האט זי געזאגט, אפשר איז דאס דערפאר ווייל ס'איז יום טוב און יום טוב איז מען פויל. סופי האט פארגעלייגט צביהן איר ווייזן די שטאט. עס איז ניטאָ קײן שענערע שטאָט װי חײפֿה, האָט זי געזאָגט, דאָ איז האַלב ארץ-ישׂראל און האַלב די גאַנצע װעלט. װען איך װאָלט געקענט שרײַבן, װאָלט איך אָנגעשריבן אַ בוך װעגן חײפֿה. װען זײ זײַנען צוגעקומען צום טױערל פֿון גאָרטן, איז אַנטקעגן געקומען יצחקי. איך האָב זיך אומגעקערט, האָט ער געזאָגט, איך האָב ניט קיין שום פֿאַרלאַנג צו זען, ווען מע פֿירט אַרויס די ייִדן פֿון מצרים. ווען מע וואָלט די קינדער דערציילט וועגן מײַן פֿאַרוואַלטער, וואָלטן זיי געטאָן אַ גרעסערע טובה. מען האַלט זיך אין איין באַרימען מיט צדיקים! ער האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און איז אַרײַן אין שטוב.

עס איז אנגעקומען דער אויטאבוס. לעווין האט אריינגעטראגן ציוויע'ס רוקזאק און האט פארנומען פאר איר אן ארט. אדון לעווין, איר פארט מיט מיר? איר האט דאך געבויט אונזער דארף, עדת עובדים, איר געדענקט ניט? האט זיך דער אנטרייבער פון אויטאבוס דערפרייט מיט אים. לעווין האט זיך מיט אים באגריסט און האט אים געזאגט, איך פאר ניט, מיינע פריינדין פארט מיט אייך, איך וועל אויף איר אכטונג געבן, האט דער אנטרייבער געזאגט און האט אליין אריבערגעשטעלט דעם רוקזאק פון איין ארט אויף אן אנדערן, דא טרעסלט ווייניגער, דא איז ווייטער פון די רעדער. לעווין האט אים באדאנקט און איז ארויס פון אויטאבוס. ער איז געשטאנען מיט ציוויען ביי דער טיר. מען וועט צענעמען די וואנט פון פאבריק האט לעווין געזאגט, צינגען וועט עס פאדערן.

צו אנהייבן טראכטן וועגן דעם. ציוויע האט אויף אים א קוק געטאן מיט דאנקבארקייט, און די צעשאטענע נסיעה איז פאר איר גאנץ געווארן, ווי פונקט אט אזוי האט זיך דאס באדארפט ענדיגן. איך פיל זיך ווי איך וואלט שוין געווען אין גליל, האט אים ציוויע געזאגט, כאטש מיר זענען אהין ניט דערפארן.

מען קען דא איבערלאזן דעם רוקזאק? האט ציוויע געפרעגט ביים אנטרייבער ווען זי האט זיך געלאזט צום ארויסגאנג. איבערלאזן קען מען, האט ער איר געענטפערט גאנץ געמיטליך, אבער צי איר וועט אים נאכאמאל אנזעהן, אויף דעם גיב איך קיין קבלה ניט. גלייכער נעמט אים מיט מיט זיך. אמאל האט מען דא די טירן ניט פארמאכט. איצט איז אנדערש.

נאך פון טאלטילא האט שלום ברוך איבערגעזאגט ציוויע'ס ווערטער און האט טרויעריג א שאקל געטאן מיטן קאפ, האט גענומען די גאמבע מיט דער האנט און איז געבליבן שטיל א וויילע. ציוויע האט צום ערשטן מאל געזען ביי שלום ברוך'ן אזא שאקל מיטן קאפ און אזא שווייגן. ס'איז געווען אן אנדער שלום ברוך, גאר אן אנדער שלום ברוך וואס ציוויע האט אזא קיינמאל ניט געזען.

די פערד האט מען געוואלט אוועקגנב'ענען, זי איז דעמאלט פארוואונדעט געווארן. יע, יע, א קרבן פון לאגער טאלטילא. איך פאר איצט פון איר לוויה. א מענטש געווען ביי אונז שושנה, אין דער הגנה געווען, מיט די עולים געווען, געפאלן אין טאלטילא. ער האט א היבשע וויילע געשאקלט מיטן קאפ. ציפורה האט געוואלט פארן צו דער לוויה, געוואלט פארן,

דעמאָלט האָט ער אַרײַנגעכאַפּט דעם װײטאָג אין די פֿיס און געבליבן מיט דער מתּנה. ציװיע האָט געװאָלט פֿרעגן װעגן יאירן, נאָר זי האָט ניט געפֿרעגט, װען מען זאָל דאָ בײַ אונדז אין לאַנד צײלן די קרבנות, איז יעדער מענטש אַ קרבן, אַפֿילו די לעבעדיקע, אײנער מיט אַ צעשטערטע משפּחה און אַן אַנדערער מיט אַ פֿאַרשלעפּטע קרענק און נאָך אײנער משוגע פֿון חלוצישער גאווה. אזוי ווי אונזער שמעון, ער גייט ארום א בארוועסער, כאטש ער האט שיך, ער וויל כסדר זיין א חלוץ. מען בויט דעם בית המקדש ניט מיט שטיינער, נאר מיט מענטשן בויט מען אים, מיט מענטשן, און אט האסטו, שושנה. שלום ברוך האט אנגעוויזן מיט דער האנט אויפן הארצן. אט דא ליגט ביי מיר דער אומגליק מיט שושנה'ן. עטליכע מענטשן זיינען געקומען צו איר לוויה. א זעלנער איז אוועק, א זעלנער אן פאראד. איך האב אריינגעשריבן א בריוו אין צייטונג וועגן שושנה'ן, געשריבן איר ביאגראפיע, וועגן איר איבערגעגעבנקייט, זי איז געווען אין דער הגנה, געלייגט דאס לעבן פאר די עולים, געפאלן אין תלתילה. איך האב דאס אלץ באשריבן גענוי. געוואלט איר אפגעבן דעם לעצטן חוב ווי עס קומט איר. שלום ברוך האט א שמייכל געטאן. וואס האבן זיי געטאן מיט מיין בריוו? מען האט אפגעדרוקט א שורה, געשטארבן שושנה שטאקמאן, נײַן און דרײַסיק יאר איז זי אלט געווען, א קראנקן-שוועסטער. איר לעצטע ארבעט איז געווען אין תלתילה. שווער צו בויען דעם בית המקדש, שווער. האָט שלום-ברוך אַ זיפֿץ געטאָן, שװער פֿאַר די לעבעדיקע און נאָך שװערער פֿאַר די טױטע. זײ באַעװלט מען אינגאַנצן, זײ! נאָר בײַ מיר װעט עס ניט גײן! עס װעט ניט גײן בײַ מיר, דו הערסט, ציװיע? שלום-ברוך האָט אַרױסגענומען פֿון קעשענע אַ װײַסע קעפּקע. איך האָב מיטגענומען די קעפּקע, װאָס שושנה האָט געאַרבעט אין איר. דו געדענקסט די קעפּקע?

די לערערין האט זיי צוריק אריין געטריבן און האט געהאט טענות צו שלום ברוכ'ן. סוף קאסעט נײַן, המשך קאסעט צען.